א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו א משמר נומער צוויי. דעם היינטיגן מיטוואך איז אפגעהאלטן געווארן א סאמיט, א טרעפונג פשוט א מיטינג צווישן די פירערס פון די צוויי קעגנערישע לענדער אמעריקע און רוסלאנד. ביידע צדדים, ביידע פירערשאפט, די פירערשאפט פון ביידע לענדער האבן נאך פריער געהאט קלאר געמאכט אז זיי האבן נישט קיין הויכע ערווארטונגען אז עפעס ממשות'דיג וועט ארויסקומען פון די באגעגעניש. אבער, פון די אנדערע זייט, ביידע האבן עס געוואלט. און די באגעגעניש קומט אין א צייט ווען די באציאונגען צווישן די צוויי לענדער שטייען אויפן שוואכסטן שטאפל אין יארן, ס'זענען דא אזעלכע וואס ווילן אפילו זאגן אז די באציאונגען שטייען אויפן אין שוואכסטן צושטאנד זייט די סוף פונעם קאלטן קריג. יעצט די אמת איז אז ביידע צדדים האבן שוין אויס האבן די לעצטע שטיק צייט אויסגעטוישט באשולדיגונגען ס'גייט שוין צוריק די לעצטע פאר יאר האבן זיך די באשולדיגונגען האבן פארשארפט, אבער באזונדער שטארק האט גענומען א פאזישאן קעגן רוסלאנד די יעצטיגע פרעזידענט ביידען. און ביידען און די ביידען אדמיניסטראציע און פריער אויכעט אנדערע קערפערשאפטן אין אמעריקע האבן געהאט אסאך טענות, כסדר געהאט טענות און פארווארפן קעגן רוסלאנד. רוסלאנד האט אפגעלייקנט די באשולדיגונגען און גע'טענה'ט אז אמעריקע פירט זיך אויף אגרעסיוו. כלפי רוסלאנד. יעצט די באשולדיגונגען גייען פון מענטשן רעכט פארלעצונגען אין וואס אמעריקע און די מערב וועלט בכלל באשולדיגט רוסלאנד, נאכדעם איז דא די טענה ספעציפיש פון אמעריקע אז רוסלאנד האט זיך אריינגעמישט אין די לעצטע פאר וואל סעזאנען, פרובירט צו משפיע זיין אויפן אויסגאנג פון די וואלן, און ביידע לענדער האבן במשך די לעצטע פאר יאר גענומען שריט איין קעגן דעם, סימבאלישע שריט, דיפלאמאטישע שריט, אמעריקע האט ארויפגעלייגט סאנקציעס אויף א רייע פון הויכראנגיגע באאמטע אין די רוסישע רעגירונג, קיינער פון די צוויי לענדער האבן נישט קיין אמבאסאדאר איינער ביים צווייטן, מען האט זיך ארויסגעשיקט, ארויסגעווארפן דיפלאמאטן פון לאנד, אמעריקע האט ארויסגעווארפן רוסישע דיפלאמאטן און רוסלאנד. די זעלבע אויף פארקערט האט ארויסגעווארפן אמעריקאנער דיפלאמאטן. די אונטערשטע שורה איז אז ס'איז דא אסאך בייז בלוט צווישן די צוויי לענדער, און ס'איז אביסל שווער צו זאגן אז די עכטע סיבה זענען, אז די עכטע סיבה צו די שנאה ליגט אין די טענות און די פארווארפן וואס מען טוישט זיך אויס כסדר. פארוואס? ווייל יעדע טענה וואס אמעריקע האט נאר קעגן רוסלאנד קען מען פונקט אזוי זאגן אויף נאך אסאך, א רייע, אנדערע לענדער וואס ווערן באשולדיגט אין די זעלבע זאכן, אנגעהויבן פון טשיינע און אראפ נאך אנדערע קלענערע און ווייניגער וויכטיגע און חשובע לענדער וואס אויך יענע האבן פרובירט משפיע צו זיין אין די אמעריקאנער עלעקשאנס, אויך יענע. האבן אסאך איז קעגן די אויך קעגן די אנדערע זענען דא אסאך טענות וועגן מענטשן רעכט פארלעצונגען אלע זאכן וואס מען זאגט קעגן רוסלאנד זענען דא קעגן אנדערע אבער די שנאה די בייז בלוט וואס ס'הערשט צווישן אמעריקע און רוסלאנד איז אבער גרעסער ס'איז אבער שטערקער און פארוואס און די די תירוץ אויף דעם פארוואס איז אז. ביידע פון די פון די צוויי לענדער זאגן נישט, אזוי זאגן זאך קענער, זאך קענער אויפן סמך פון סטעיטמענטס וואס פוטין זאגט, וואס ביידען זאגט, און פארשידענע אנדערע סטעיטמענטס וואס אנדערע נידריגערע באאמטע אין ביידע רעגירונגען זאגן, איז קומט ארויס אז די אמת'דיגע סיבה, די שורש, די זאך וואס שטערט דא, פון דעם רעדט מען נישט אפן. מען רעדט נישט דערפון און ס'איז א בחינה ווי מען רעדט פון די טאכטער און מען מיינט די שניר, אז מען רעדט פון דאס פון יענץ האסט געטון די עוולה און האסט מיך אזוי בא'עוול'ט האסט דאס געטון נישט ריכטיג אבער נישט דאס איז די זאך. די עכטע סיבה אזוי זאגן זאך קענער גייט איז איז א כבוד זאך די אזוי דארף מען עס באצייכענען אין פשוטע ווערטער און אין איין ווארט איז עס א כבוד אן ענין פון כבוד פון רעספעקט ווייל ווען דורכאויס די קאלטע קריג איז אמעריקע און די סאוויעטן פארבאנד זענען ביידע געווען באטראכט און זענען במציאות געווען די צוויי אייניגע גרויסמאכטן. דאס הייסט די וועלט האט נישט געהאט איין גרויסמאכט אזוי ווי יעצט אמעריקע נאר ס'זענען געווען צוויי, ס'איז געווען אמעריקע און ס'איז געווען רוסלאנד. ביידע האבן געוואוסט אז דער צווייטער איז אויפן זעלבן שטאפל פון מאכטפול און האט די זעלבע מאס השפעה איבער א גרויסע חלק פון די וועלט, ביידע האבן געוואוסט אז דער צווייטער איז באוואפנט מיט די זעלבע מאכטפולע סארט וואפנס, בקיצור ביידע האבן געוואוסט אז דער צווייטער איז מיינס גלייכן און מען דארף זיך מיט אים רעכענען און איך דארף מיט אים רעדן אויג אויף אויג, גערעדט זעמיר צוויי גלייכע, קיינער האט נישט גערעדט צום צווייטן פון אויבן אראפ, נישט ווייל מ'האט זיך ליב געהאט, נאר ס'איז געווען אזא יראת הכבוד, א דרך ארץ וואס איז געקומען פון יראה, מ'האט געוואוסט אז יענער איז פונקט ווי איך, נישט ווייל איך בין מסכים מיט אים, און נישט ווייל איך וויל אים נישט זען אין דער ערד, נאר ווייל דאס איז די מציאות. יעצט, די מציאות איז אבער געקומען צו א סוף ווען די סאוויעטן פארבאנד האט געקראכט, ס'איז געווען אין תשמ"ט, נײַנצן הונדערט נײַן און אַכציק, די סאוויעטן פארבאנד איז צוזאמגעפאלן און קאמוניזם האט ממש געקראכט, ממש איבערנאכט. דאס הייסט איינער פון די צוויי לייבן איז נישט געשטארבן, אבער מורא'דיג שטארק געשעדיגט געווארן, עס איז ארויסגעקומען, עס איז איינגעשרומפן געווארן און אפגעשוואכט געווארן, און עס איז געבליבן אויף דער וועלטס ארענע איין גרויסמאכט, אמעריקע. רוסלאנד אליין האט זיך אוועקגעשטעלט נאכדעם אלס א זעלבסטשטענדיגע לאנד, רוסלאנד און די אנדערע לענדער וואס זענען פריער געווען א חלק פון קאמוניסטישן בלאק האבן זיך אפגעריסן און געמאכט צוריק שבת פאר זיך זענען געווארן זעלבסטשטענדיגע לענדער, און רוסלאנד הגם ס'איז א ריזיגע לאנד איז אבער און אויך א היבשע מאכטפולע לאנד האט איז אבער למעשה קיינמאל נישט געקומען צו זיך צו אפילו נאנט צו די צו די פריערדיגע שטאנד אויף וואס רוסלאנד איז געשטאנען אין די קאמוניסטישע צייטן מיט קיין תחום נישט אפילו מיליטעריש רוסלאנד ווערט נאך אלץ ווערט נאך היינט באטראכט ווי איינע פון די מאכטפולסטע לענדער איז עס אבער פארט נישט געקומען אפילו נאנט צו אמעריקע שוין אפגערעדט פון די אנדערע פראנטן עקאנאמיש די דיפלאמאטיש די השפעה וואס רוסלאנד האט אויף די וועלט איז אויך זייער זייער אפגעשוואכט געווארן, און רוסלאנד איז קיינמאל נישט צוריק געקומען צו די כוחות, ווייט נישט. יעצט די צוויי גרויס מאכטן האבן זיך נאך דעמאלטס און די תקופה ווען ביידע זענען געווען גרויס מאכטן נישט ליב געהאט, ווי געזאגט די דרך ארץ וואס איינער האט געהאט צום אנדערן און די מאס אויף וויפיל מען האט זיך גערעכנט איינער מיטן אנדערן און מען האט זיך אסאך גערעכנט איינער מיטן אנדערן, איז געקומען פון פחד, פון דרך ארץ פונעם מציאות אז יענער איז מיינס גלייכן. איינמאל יענער איז נישט מיינס גלייכן, האט אמעריקע אנגעהויבן באהאנדלען רוסלאנד אויפן זעלבן אופן, אויף א ענליכע אופן עכ"פ, ווי אמעריקע באהאנדלט אנדערע לענדער מיט וועמען מען איז נישט שווה בשווה, מיט וועמען מען איז נישט מסכים, וואס האבן אנדערע שיטות און אנדערע, לאמיר זאגן, לאמיר עס באצייכענען ווי השקפות וויאזוי א לאנד דארף געפירט ווערן און וואס מען דארף יא טון און וואס מען דארף נישט טון און וואס מען מעג טון און וואס מען טאר נישט טון, און אמעריקע האט אנגעהויבן פריי קריטיקירן רוסלאנד, דאס איז געקומען טאקע מיט יארן שפעטער, אבער אין אנפאנג אין די ערשטע תקופה נאכדעם וואס קאמוניזם איז צוזאמגעפאלן איז רוסלאנד פשוט געווען ווי מען זאגט א א רחמנות א רחמנות קעיס, דאס לאנד האט געהאט א עקאנאמיע וואס איז געווען אויפן שוועל פון צוזאמברוך און איז געווען אנגעוויזן אויף נתינות און אויף די חסדים פון אנדערע, און שפעטער נאכדעם וואס רוסלאנד האט זיך אנגעהויבן אוועקשטעלן, בפרט נאכדעם וואס די יעצטיגע פרעזידענט פוטין איז געקומען צו די מאכט, האט אמעריקע אנגעהויבן קריטיקירן רוסלאנד און אראפרייסן רוסלאנד און באשטראפן רוסלאנד ווען זי האט געטון זאכן וואס אמעריקע האט געהאלטן זענען עוולות אדער מיט וואס אמעריקע האט נישט מסכים געווען. נאכדעם פון די אנדערע זייט, די אלע לענדער וואס זענען פריער געווען א חלק פונעם קאמוניסטישן בלאק, א ריזיגע חלק פון יענע לענדער, זיי האבן זיך אפגעריסן פון די סאוויעטן פארבאנד האבן זיך גערוקט צו די מערב וועלט, מער אין די ריכטונג פון אמעריקע און אוועק פון רוסלאנד. איז דער יעצטיגער פרעזידענט פון רוסלאנד וולאדימיר פוטין האט אן אנדערע פילאזאפיע אן אנדערע אויסקוק אויף זאכן ווי אמעריקע, ווי די מערב וועלט, ווי דעמאקראטיע און אפילו אמעריקע. רוסלאנד האט, אנגעבליך, אפיציעל איז ווערט אויך געפירט אויף א געוויסן דעמאקראטישן סיסטעם אז ס'ווערן אפגעהאלטן וואלן, יעצט איז א שאלה צי די וואלן ווערן געפעלשט, צי זיי זענען אויפריכטיג, צי זיי זענען ערליך, אבער על כל פנים אפיציעל לויפט רוסלאנד אויף א געוויסע סארט, א געוויסע גרסה פון דעמאקראטיע, און פוטין קוקט עס אויך אן, האט עס זייער עס האט עס אין די פארגאנגענהייט אפאר מאל שוין געזאגט זייער קלאר, ער האלט אז די אלע עוולות אין וואס אמעריקע באשולדיגט רוסלאנד, טוט אמעריקע טוט די זעלבע זאכן, וואס אמעריקע איז שולדיג אין די זעלבע עבירות, זעלבע חטאים, נאר אויף אן אנדערן אופן. אמעריקע מישט זיך אריין אין די אינערליכע אינטערעסן פון אנדערע לענדער, אמעריקע דיקטירט אדער על כל פנים פרובירט משפיע צו זיין אין די פירערשאפט און אין די דירעקשאן וואס אנדערע לענדער זאלן לויפן, אמעריקע טיילט איין פאר אנדערע לענדער מיט וועם זאלן האבן פארבינדונגען, מיט וועם זאלן טון ביזנעס און מיט וועמען נישט. בקיצור, אמעריקע נוצט איר מאכט פאראויס צו שטופן אירע אדזשענדעס אויף די וועלט, און אמעריקע האט נישט קיין פראבלעם אזוי צו זאגן איבערפארן אנדערע לענדער און אנדערע קערפערשאפטן ווען ס'שטימט נישט מיט אירע חשבונות. איז הגם אמעריקע פארסמט נישט קיין אפאזיציע פירערס, אבער אמעריקע פירט יא דורך אטענטאטן און מארדן אויף יחידים און אויף גרופעס אין אנדערע שטחים און אנדערע טעריטאריעס ווען אמעריקע פילט אז יענע יחידים יענע גרופעס זענען מסכן אמעריקע, זיי שטעלן אמעריקע אדער אמעריקאנער אינטערעסן אין א געפאר. די פאראייניגטע שטאטן נעמט אויכעט א צד אין זייער אסאך קאנפליקטן איבער די וועלט, און ווען ס'איז דא אינערליכע אומרוען אומרוען אין א לאנד, וועט די פאראייניגטע שטאטן אויך זייער אסאך מאל נעמען א זייט, אזוי ווי שטיצן איין זייט, אדער אפילו אויב נישט מיליטעריש, כאטש אויף אנדערע אופנים, דיפלאמאטיש צי פינאנציעל, שטיצן איין צד איבער'ן אנדערן צד. בקיצור. פוטין קוקט עס אן ווי אמעריקע איז נישט אין קיין מצב, זי איז נישט די נקי כפים ובר לבב אז זאל האבן דאס רעכט צו גיין מוסר'ן א צווייטן, צו גיין מוסר'ן אנדערע בכלל, אבער די עיקר איז אז פוטין שמעקט מורא'דיג נישט צו זיין אין א מצב ווי אמעריקע קען אים הייסן וואס צו טון, אמעריקע, טאמער אמעריקע איז נישט מסכים מיט א געוויסע אקט וואס ער האט געטון אדער מיט א געוויסע פאליסי וואס רוסלאנד האט, וועט אמעריקע נעמען שריט, נישט ווי מען נעמט שריט קעגן א קעגנער, נאר ווי מען נעמט שריט קעגן א שוואכערן פון זיך, מיט דעם ניגון, אויף דעם אופן און מיט די מיטלען. רוסלאנד קען נישט ארויפלייגן קיין סאנקציעס אויף אמעריקע. אמעריקע איז די עקאנאמישע ריז, און רוסלאנד איז, עקאנאמיש, זייער אפגעשוואכט. אמעריקע'ס דיפלאמאטישע השפעה אויף די וועלט איז אומפארגלייכליך שטערקער ווי די רוסישע. און דאס וויל פוטין טוישן, ער וויל אמעריקע זאל זיך באציען צו רוסלאנד אויף אן אופן ווי מען רעדט צו עמיצן וואס איז אינעם זעלבן קלוב, ער זיצט ביים זעלבן טיש פון די פון די שטארקע גרויסמאכטן, פון די מאכטפולע גרויסמאכטן אויף דער וועלט, און זאל זיך באציען צו אים אויף דעם אופן. יעצט אמעריקע, בעסער געזאגט כמעט אלע אמעריקאנער אדמיניסטראציעס, איינער מער איינער ווייניגער, האבן געהאט דעם זעלבן קו, דעם זעלבן אדער אן ענליכן צוגאנג צו רוסלאנד ווי דער יעצטיגער פרעזידענט ביידען. די שנאה צווישן די צוויי לענדער איז קיינמאל נישט אויסגעריסן געווארן. די האס וואס האט געהערשט צווישן אמעריקע און רוסלאנד, ס'איז קיינמאל נישט געהעריג באהאנדלט געווארן. און אמעריקע און רוסלאנד קוקן זיך נאך אלץ אן מיט, אין בעסטן פאל, און אין די בעסטע טעג קוקט מען זיך אן מיט אומצוטרוי, און אין די ערגערע טעג קוקט מען זיך אן מיט שנאה. מ'זעט זיך נישט נאר ווי קאנקורענטן, נאר מען זעט זיך איינער דעם אנדערן ווי מסוכן איינער צום צווייטן, און ס'איז דא א סברה צו זאגן אז א גרויס חלק פון די סיבה פארוואס אמעריקע באהאנדלט טאקע רוסלאנד אויף דעם אופן איז ווייל ס'איז א המשך צו די אמאליגע שנאה וואס איז איינגעבאקן געווארן אין אמעריקע במשך צענדליגע יארן קעגן רוסלאנד וואס איז דעמאלטס געווען די סאוויעט יוניאן, דער סאוויעטן פארבאנד. בקיצור ס'איז דא אזא געוויסע פערספעקטיוו אין אמעריקע. פון וועלכן מען קוקט אן רוסלאנד ווי דעם אלטן שונא, אבער וואס האט שוין פארלוירן אסאך פון זיין כח, און יע, דעמאלטס האב איך נישט געקענט, אבער יעצט קען איך יא. דער פריערדיגער פרעזידענט טראמפ איז געווען אן אויסנאם מיט דעם, וואס די סיבות זאלן נאר זיין, מען קען אריינלערנען פשט וויאזוי מען וויל, צו ווייל ער האט געהאט אינטערעסן, זאל עס זיין פערזענליכע אינטערעסן, פאליטישע אינטערעסן, צו וואס עס זאל נאר זיין, איך מיין יעדער האט שוין געזאגט וואס איז דא צו זאגן אויף דעם פון ביידע זייטן, און אבער מען קען זיך נאר אפשט מען קען זיך אפשטעלן אויף דעם צד השווה, אויף די אונטערשטע שורה אויף די מציאות אז טראמפ האט גענומען אן אנדערן צוגאנג, א אנדערע approach ווען עס איז געקומען צו רוסלאנד. ער איז בדרך כלל געווען מער ווייכער, מער מעסיגער, און ער האט ארויסגעוויזן א א ווילן, א גרייטקייט צו זיצן מיט זיי צוזאמען, ס'הייסט צו אקאמאדירן פוטין און זיצן און רעדן מיט אים, און אפילו קומען נאנטער, נאנטער ברענגען די צוויי לענדער. ס'קען זיין די סיבה האט געהאט צו טון מיט פארשידענע אינטערעסן וואס טראמפ האט דא געהאט, מען רעדט פון פערזענליכע אינטערעסן, נישט דווקא די אינטערעסן פונעם לאנד אזוי ווי זיינע קעגנערס האבן בשעתו געוואלט זאגן, אדער קען זיין אזוי ווי די טראמפ שטיצער האבן אנגעוויזן אז איינע פון די זאכן וואס טראמפ האט, איינע פון זיינע אייגנשאפטן איז אז ער רעכנט זיך נישט מיט די סטאטוס קווא, ער רעכנט זיך נישט מיט אנגענומענע נארמעס. אז ביז יעצט האט מען אזוי געטון, ביז יעצט האט מען אזוי געטראכט, איז אויב וויל איך טוישן, וויל איך, אדער וויל איך בלייבן אויפן זעלבן קו, אדער וויל איך טוישן, איך וויל אביסל מאדיפייען, אביסל טוישן די עקזיסטירנדע מהלך. טראמפ האט נישט געהאט קיין פראבלעם מיטן אינגאנצן אפווארפן א ביז עקזיס א א ביז דעמאלטסדיגן סיסטעם, און אנפאנגען אנקוקן די זאכן גאנצן אנדערש מיט א גאר אן אנדערן צוגאנג. איז זיין פיליזאפיע, זיין אופן פון עס אנקוקן איז געווען, אז רוסלאנד איז אמאל געווען א געפאר פאר אמעריקע, און היינט איז עס שוין נישט. די פראבלעמען וואס מען האט מיט רוסלאנד זענען די זעלבע וואס אמעריקע האט מיט א צאל אנדערע לענדער איבער די וועלט, איז נישט דא קיין סיבה פארוואס צו האנדלען מיט רוסלאנד אנדערש ווי מען האנדלט מיט די אנדערע לענדער. און בפרט ווען, דאס איז אפשר נישט קלאר דערזאגט געווארן, אבער אזוי האט משמע געווען בשעתו, ווען טראמפ האט אנגעקוקט אז רוב זאכן וואס פוטין וויל, זענען נישט עפעס וואס עס דארף מיך אנגיין, עס איז נישט נוגע פאר מיך, עס איז נישט נוגע פאר אמעריקע דירעקט, איז וואס דארף איך מיך אריינמישן אין זיינע אינערליכע עניינים, אפילו לאמיר זאגן ער באגייט עוולות, גענוג באגייען עוולות. גענוג לענדער טוען זאכן וואס זיי טארן נישט, מענטשן רעכט פארלעצונגען, כל מיני עוולות. איז זיי די זאכן זענען מיר נישט נוגע, נאר וויפיל ס'איז מיר נוגע קען מען מיט אים זיצן און רעדן. ער מ'קען אים, ער קען פוטין האט באקומען דאס געפיל אז מ'רעספעקטירט אים, מ'געט אים זיין כבוד, מ'געט אים זיין פלאץ אויף די וועלט, און די, און מ'קען אזוי ארום אפילו שליכטן און די לינדערן די פראבלעמען וואס אונז האבן יא. איז אפגעזען צו טראמפ איז געווען גערעכט מיט דעם צוגאנג צו נישט, איז ער אבער געווען זיכער א יחיד, ער איז געווען אנדערש ווי די אנדערע פרעזידענטן, ס'איז געווען איינע פון זיינע אנדערשקייטן וואס ער האט געהאט, ער איז געווען זייער אנדערש ווי יעדעם ביז אים און קען אפילו זיין יעדן נאך אים, ולמעשה ביידן יעצט איז בסך הכל איז צוריק געגאנגען בעצם צו די קו וואס אנדערע אמעריקאנער אדמיניסטראציעס ביז טראמפ האבן געהאט, ס'איז יתכן אז יא אז ביידן גייט אביסל שארפער ווייל ווי ער טוט עס מיט אויך מיט אנדערע פאליסיס, ער וויל מאכן א סטעיטמענט און ווייזן אז ער גייט נישט ממשיך זיין מיט טראמפ'ס שיטה, מיט טראמפ'ס וועג פון טון זאכן, און דערפאר דארף ער דא און דארטן גיין שטארק אנדערש כדי דאס קלאר צו מאכן פאר וועמען ס'דארף נאר נישט זיין אז יענע צייטן האבן זיך געענדיגט און עס איז דא א נייע תקופה, און די נייע תקופה איז בעצם א המשך צו די פרי טראמפ עפאכע. דאס איז עס פאר היינט, ברכה און הצלחה. יעצט א ווארט, שלא באותו ענין, כ'האב געקויפט א פעלד אין ארץ ישראל פון א איד א שומר שמיטה, און איך זוך שותפים. וואס ווילן אפקויפן ביימער, אינדיווידזשועל ביימער, וואס מ'וועט קונה זיין, דו וועסט עס קונה זיין, ס'וועט זיין דיינס מיט א קנין, די קנין איז קנין כסף און קנין שטר, ס'איז אויסגעארבעט געווארן דורך הרב שלמה יוסף יוזעפאוויטש שליטא פון קרית יואל, ער האט אויסגעארבעט די קנין און די שטר, ס'וועט זיין דיין בוים און דו וועסט עס מפקיר זיין, האסט א געלעגנהייט אליין מקיים צו זיין די מצוה פון שמיטה, די פרייז פון א בוים איז הונדערט פֿינף און זיבעציק דאלער,